לזכות בן ציון מאיר הלוי בן חיה שרה שיחי' וויינבוים ליום ההולדת שלו כ' ז' תמוז. משיחת מוצאי שבת פרשת מטות מסעי תשל"ט. בהוספה צו דעם ענין מיוחד וואס איז דא אין די ג' שבועות ובפרט אין די ניין טעג, איז דאס אויך דער ענין פון ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה, און ווי גערעדט כמה פעמים מיוסד אויף דעם אלטן רב'ס פירוש בזה, אז במשפט איז דאס כבלשון התרגום אויף משפט כהלכתא, איז דאס דער ענין פון תורה, ובפרט הלכה שבתורה, וצדקה איז דאס דער ענין כפשוטו דער ענין הצדקה, אז דורך צדקה וואס מען איז ווי כמאמר חזל בכמה מקומות מקרבת את הגאולה, ועל דרך זה בנוגע צו הלכות אז אין הגליות מתכנסות אלא בזכות המשניות שנאמר כי יתנו בגוים עתה אקבצם, יתנו פון לשון תנאים, תנא, ווי ער ברענגט אראפ אין דעם דרוש, דורך דערויף איז מען ווערט די יהפכו ימים אלו לימים לששון ולשמחה ולמועדים טובים, איז אויך נוסף על זה כמדובר בארוכה כמה פעמים, איז אויך דא וואס ער זאגט אין תנחומא. אז בשעת מען לערנט די עניינים פון מוצאיו ומובאיו, די עניינים פון בנין און מידות און בנין פון בית המקדש, זאגט דער אייבערשטער אז מעלה אני עליהם אז כאילו בנוהו, און וויבאלד אז דאס זאגט הוי' אלוקים אמת און מען האט עס אריינגעשריבן אין תורת אמת, איז דאך פארשטאנדיג אז אף על פי וואס מען זאגט כמעלה אני עליהם כאילו זאגט דאך דאס אלקים אמת און דאס ווערט דערנאך איבערגעגעבן אין תורת אמת, איז דאס ניט חס ושלום א דמיון וואס אינו אמיתי, נאר אדרבה דער דמיון איז האט אין זיך דעם אמת, נאר דער אמת איז נאך דערוויילע מכוסה, און אין וואס באשטייט דער אמת דער בנין בית המקדש? ביז וואנעט איז כמדובר כמה פעמים אז אויף יעדער ענין וויל מען דאך האבן א ראיה פון נגלה ביז אין הלכה אין נגלה איז דא די הלכה בזה בנוגע צו תשובה ובנוגע צו גירות ובנוגע צו בנין, בנוגע צו קרבנות בבית המקדש בכלל. ווי געבראכט אמאל אט דאס וואס די גמרא זאגט אז רבי ישמעאל כתב על פנקסו אז לכשיבנה בית המקדש אביא חטאת שמינה איז דאך דערפון פארשטאנדיג און אויף רבי ישמעאל'ן דארף מען ניט האבן קיין זייטיגע בכלל קיין ראיות אויף דערויף אז זיכער איז ער געווען א שב מידיעתו. וואס דעמאלט איז שייכות ברענגען א קרבן חטאת ובפרט נאך אז דאס זאל אנגערופן ווערן חטאת שמינה וואס דאס באווייזט אז די שלימות אין דעם קרבן בכל הפרטים און מען זאגט ביחד עם זה אז וויבאלד אז ער איז שב מידיעתו איז אט א דעמאלט איז בשעתא חדא וברגעא חדא ווערט ער נתהפך, אף על פי וואס ער איז פריער געווען די היפך בתכלית, ווערט ער נעשה צדיק גמור, וואס דערפאר ווערט די קידושין קידושין, אויב ער האט געזאגט על מנת שאני צדיק גמור, אף על פי וואס דאס איז געווען בזמן הגלות, און אפילו בזמן שבית המקדש קיים, איז דאך מעצמו מובן אז הרהר תשובה, האט ער ניט נאך קיין זמן אויף צו קומען אין ירושלים און מקריב זיין דעם חטאת, וואס אט דעמאלט וועט ער ווערן דעם צדיק גמור. און אף על פי כן זאגט מען אז בנגלה ובנוגע לדין בפועל איז ער שוין א צדיק גמור, און דאס איז לגמרי קיין סתירה ניט, אז לכשיבנה בית המקדש, און ער האט א מעגליכקייט צו טון נאך עפעס אין ענין התשובה שלו, איז אט א דעמאלט ביז וואנעט אז מען פארשרייבט עס על פנקסי, אז זאל ניט חל זיין אויף דערויף קיין שכחה כלל וכלל, אכן וני נאמן על פנקסו אז אביא חטאת שמינה. על דרך זה איז דאך אויכעט בכללות ענין התשובה. איז דאך תשובה פארבונדן דווקא מיט והתוודה את חטאתו אשר חטא, וידוי דברים, און אט דער וידוי דברים איז ווי דער פסוק פארבינדט עס, איז דאס פארבונדן מיט הקרבת הקרבן, און אף על פי כן זאגט מען אז תשובה איז שייכות אפילו בזמן שאין בית המקדש קיים, און אפילו בזמן שבית המקדש קיים. דארף ער ניט ווארטן און טאר ניט ווארטן ביז ער וועט קומען אין ירושלים און דארטן וועט ער מקריב זיין דעם קרבנו צו חטאת צו אשם וכיוצא בזה, נאר גלייך ווי ער כאפט זיך אז חטא ועבר ופגם דארף ער גלייך תשובה טאן ניט אפלייגנדיק אפילו אויף קיין איין רגע, וכאמור איז אטא דעמאלט ווערט ער גלייך צדיק גמור. ווי די גירסא וואס דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין תניא בתחילתה, על דרך זה כללות ענין הגירות, וואס דאס האט זיך אויכעט א שייכות צו דעם ענין התשובה, ווארום מען זאגט זיך א תשובה אמיתית איז אטא דעמאלט ווערט ער כקטן שנולד און א נייע מציאות, דערפאר איז דאס מבטל פון אים אלע גזירות מיט אלע ענינים. ווארום ניט וועגן איהם האט זיך דאס גערעדט דער גאנצער ענין, איז ביי גירות אויכעט די זעלבע זאך, א גירות איז ער א גר גמור לכל עניניו, אפילו ווען נתגייר בזמן הזה, אן קיינע הגבלות בדבר, אף על פי וואס ער האט ניט מקריב געווען דעם קרבן וואס איז שייכות צו גירות, דערנאך אבער כשיבנה בית המקדש, איז דעמאלט בזמן שבית המקדש היה קיים האט מען געמוזט מקריב זיין דעם קרבן, ועל דרך זה יש לומר בנוגע לכל הגרים פון בזמן הזה, על דרך ווי רבי ישמעאל כתב על פנקסו לכשיבנה בית המקדש, איז אויכעט וועלן זיי ברענגען די קרבן גר וואס איז פארבונדן מיט גרות די קרבן גר. וואס על דרך זה איז זאגט מען זיך אז לכאורה איז דאס כאילו ווארום ער האט ניט געבראכט קיין קרבן גרות ניט געבראכט קיין קרבן חטאת, אבער דאס אזא מין כאילו וואס ער ווערט במציאות לגבי כל הלכה שבעולם ווערט ער א גר און ווערט א בעל תשובה און ער ווערט א צדיק גמור מיט אלע פרטים שבדבר, פון דעסטוועגן איז קיין סתירה ניט וואס מען זאגט מעלה אני עליהם כאילו ווארום כשיבנה בית המקדש בפועל וועט צוקומען נאך א ענין וואס דער ענין בפשטות איז דאך אז מען וועט זיך משתתף זיין בבנין בית המקדש ווי דער רמב"ם ברענגט ארויף די דעה לכשיבנ שיבנה בית המקדש אז ס'וועט זיין בידי בני אדם על ידי משיח צדקינו. וואס האט דעמאלט האט זיך איינגעזאגט אז אלע זאלן זיך משתתף זיין בזה, בדוגמא ווי ס'איז געווען בשעת בנין המשכן, וואס משכן איקרי מקדש ומקדש איקרי משכן.